אַלטע, פֿאַרטרוקנטע ביימער מיט אָפּגעהאַקטע צווײַגן האָבן געוואָרפֿן שמאָלע פּאַסן שאָטן. די טעלעגראַפֿן-דראָטן, שטענדיק אָנגעצויגן ווי סטרונעס, האָבן זיך נאָכגעלאָזט און געוויגט מיט אַ קוים זעעבאַרן ציטער. פֿייגל זענען געשפּרונגען פֿון די הייסע דראָטן אויפֿן מיטן וועג אַרויף און געזוכט פֿאַר זיך שפּײַז אין דעם אָפּפֿאַל פֿון אַנדערע, גרעסערע און שטאַרקערע באַשעפֿענישן. דער וועג האט זיך געצויגן בארג ארויף. פון ביידע זייטן זענען געגאנגען שורות ווייבער מיט קיישלעך אין די הענט, טייל האבן געהאט פארווארפן צוזאמענגעבונדענע פעק איבערן אקסל, אנדערע זענען געפאלן אויף א המצאה, זיי האבן אויף א דיקן שטעקן אנגעהאנגען א האלב טוץ פעק מיטאמאל און זיי געטראגן צוזאמען. הינטער זיי זענען נאכגעגאנגען מאנסבילן מיט אנגעהאנגענע זעקלעך אויף די פלייצעס און שווערע בלעכן אין די הענט. טייל בכבוד'יגע נעכטיגע סוחרים זענען געגאנגען מיט אראפגעלאזטע קעפ, זיי האבן געטראכט וועגן די אפגעגעבענע פאטענטן, פארמאכטע געוועלבער וועגן די מלאכה בזויה. אנדערע זענען געוועזן צוגעוואוינט צו דער פראפעסיע, זענען זיי געגאנגען מיט פארריסענע נעז און חוזק געמאכט פון די אידן אין די שווארצע קאפאטעס וואס האבן זיך געשעמט מיט די זעקלעך פלייש. דער האנדל איז געווען לעגאל, וואס ווייניגער עס איז געווארן די צאל אויספארקויפטע פאטענטן אין פלוינע, אלץ מער קאנצעסיעס האט דער שטייעראמט ארויסגעגעבן אויף וויוואוז. דאך האט דער גאנצער קאראוואן געמאכט אצינד אן איינדרוק פון א חברה קאנטראבאנדיסטן וואס האלטן זיך אן א זייט פון ברייטן וועג, מעגליך די שרעק איז זיי געקומען פון געוואוינהייט נאך פון דער דייטשער אקופאציע. לוי איז נאכגעגאנגען דעם ווייב מיט אקסענע טריט, דער שווייס איז גערינען פון זיין פנים, און זיינע לעפצן האבן געפליסטערט די ווערטער פון שיר, לבי במזרח ואנכי במערב. דארטן, דארטן, האט ער געטראכט, איז די היץ נאך גרעסער, גוט וואס ער געוואוינט זיך צו, און די זאמדן מאכן אויך נישט אויס, דארטן גליעט די ערד, און מען שטייט מיט די אקער-אייזנס אונטער'ן הייסן מזרח-הימל. אך! ווען וועט ער שוין דערלעבן דאס צו זען מיט די אייגענע אויגן? עד מתי עד מתי. פון שלום ושלווה איז אויס, ס'האבן געפלאצט אלע ארץ ישראל חברות, אונטערגעגאנגען אזוי שנעל ווי שנעל זיי האבן זיך געשאפן. די פאר צענדליג פונט, זיין גאנץ פארמעגן, דעם ווייבס הארעוואניע, געפינט זיך אין פרעמדע הענט. דער כהן קאהנאוויטש, מיט דעם הדרת'דיגן פנים, איז דאכט זיך א גאנץ פיינער מזרחיסט, א משלנו'דיגער, א איד מיט א נאמען, און דאך, ווער ווייס, ווער קען ערב זיין? מען שמועסט דאך אז דאס אייגענע איז פארגעקומען פאר דרייסיג יאר צוריק, עפעס א מעשה מיט די קאלאניע רחובות, אידן האבן געטראגן גראשענס און רובלס, דער רעש און געפילדער איז געוועזן גאר גרויס און צום סוף זאל יענער אלטער מאן אויף דער פארזאמלונג פון שלום ושלווה האבן געזאגט אמת. זאל דאס זיין אמת אז די פלאנטאציעס זענען געבליבן ביי די כלל-טוער?

ווען די שרים און אדונים האבן זיך געטיילט מיט די ערד און די הייזער, און פארן דלת העם איז גארנישט געבליבן. דעמאלט איז אבער געקומען דער נציב נחמיה, ער האט קאסירט די חובות, פונאנדערגעטיילט די ערד אויף גלייכע חלקים, און געזארגט פאר די נייע עולים. אבער היינט? היינט זיצט אויף דעם הר הצופים דער נציב יהודי און צעטיילט ארץ ישראל ערד צווישן די אראבישע שייכן,

לייבי האָט טרויעריק געשמייכלט. אויב אַזוי, בין איך אַ גרויסער גבֿיר. איך וועל מײַן לאַנד און מײַן שפּראַך, די שפּראַך פֿון די אָבֿות, נישט אויסטוישן אויף קיין שום זאַך אין דער וועלט. ביסט אַ בטלן, לייבי. דײַן גלויבן איז רוחניות. איך האַלט מיך בײַ מײַן שיטה. דער עיקר איז חומריות. מאַטעריאַליזמוס. אידעאַליזמוס איז אַן אויפֿטו פֿון די זאַטן. לייען איבער. לייבי האָט דערהערט הינטער זיך אַ שטימע. וואו שלעפסטו זיך ווי א לעמענער גולם, דער סיגנאל איז שוין אויפגעשטעלט, נאך פינף מינוט צו דער באן, וועסט ביינאכט רעדן פאליטיק. אלטע האט זיך אויסגעדרייט, אפגעסאפעט און אפגעווישט מיטן ארבל דעם שווייס פון נישט געוואשענעם פנים. דער אוואנגארד פון דעם קאראוואן האט דערגרייכט די שוועל פון וואקזאל. פארן פעראן אין בייטל האבן די צוויי באן-באאמטע אוועקגעלייגט מיט כעס די טאליע קארטן און אנגעהויבן ארויסלאזן די נייע פלוינער סוחרים. זיי זענען געגאנגען דערשראקענע מיט אראפגעלאזטע קעפ ווי זיי וואלטן גע'גנב'עט. באלד איז אנגעקומען דער צוג, ס'איז געווארן א שטופעניש און א געדרענגעניש, איינער דעם אנדערן האט געשטויסן מיט געשרייען און זידלערייען. פעק זענען געפאלן אונטער די רעדער, פיס האבן געטרעטן און זענען געטרעטן געווארן, דער גאנצער עולם ארום די טירן האט זיך צונויפגעקנוילט אין איין גרויסן פלאנטער. פֿון דער צווייטער קלאַס האָבן דורך די פֿענצטער אַרויסגעקוקט זאַטע פּנימער און אויסגערוהטע פּאַסאַזשירן, זיי האָבן זיך געגלעט די לאַנגע וואָנצעס און מיט ביטול אויסגערופֿן, אַזיאַטן! דער הויפּט-קאָנדוקטאָר מיטן פֿײַפֿל אין מויל האָט צוגעשמייכלט און אַ פֿײַף געטאָן פֿאַר דער צײַט, כּדי צו אַמוזירן די זאַטע פּנימער אין די פֿענצטער. דער טומל איז געוואָרן נאָך גרעסער, דער צוג האָט גערירט.

ביי די טויערן זיצן יידענעס מיט טריבע אויגן ארומגעוויקלטע קעפ מיט טיכעלעך און מעסטן אפ פאר די חדר יונגלעך מעסטלעך באב און ארץ ישראל ניסלעך. פון הייסן באב שלאגט א פארע און מישט זיך אויס מיט דעם אייל און נאפט גערוך פון די ארומיגע זייף געוועלבער. פראווינצער יידן מיט צעשראקענע אויגן מיט פאמעליכע פנימער אנגעטוען אין הויכע יוכטענע שטיוול און קאפאטעס ביז צו די קנעכלעך, לויפן איבער די טראטוארן מאכנדיג זיך א וועג מיט די הענט, קומען אן איילנדיג פון די באן און גייען אפ מחנות'ווייז באלאדן מיט פעק, און טרעפט מען זיך מיט א שכן אדער א באקאנטן פון אייגענעם שטעטל, אינעם ים פון מענטשן איז די שמחה געוואלדיג גרויס, ווי מען וואלט זיך שוין לאנגע יארן נישט געזען, ווי פון דער אכטער באן מיט וועלכע מען איז געקומען צוזאמען וואלט אריבער אייביגקייטן. אביסל פארשעמט, אביסל דרייסט, פארפארן אין דראשקעס, קופצעס, נייע געוועלבניצעס, ווייסן ווי צו קויפן אויפן גזשיבאוו ביליג סחורה ביי אידן, און זי שפעטער אינדערהיים נאציאנאליזירן. זיי דרייען זיך ארום אומגעדולדיג ווי די ערד וואלט אים טריט געבריהט, כאפן זיך אריין ווי גנבים אין די סקלאדעס, פארפאקן די סחורה און פארן צייטיג אפ צו דער באן. איבער די מויערן פון גזשיבאוו טורעמט זיך די קירך פון אלע הייליקע, קעניגט דא איבער א פרעמד קעניגרייך, דער פאסאד פון דער קירך, די פארטאלן און קאלומנעס פון שפעטערדיגן רענעסאנס שאפן מיט זיך א קאנטראסט צו די איין און צוויי שטאקיגע געלע הייזלעך, באַקלעפּטע מיט בלעכענע שילדן און געדעקטע מיט פּאַפּע-דעכער. אונטער דער קירך, אין דער הייל, געפֿינט זיך אַ גרויסער, געוועלבטער זאַל. נידערן אַראָפּ דאָרטן אַהין, נאָך דעם פּאַצעם רעקוויעם עטערנאַם די מתפּללים און הערן אויס די פֿײַערדיקע דרשות פֿון גלח גאַלעווסקי.

צי גאר אין די אלייען, דאן קומט ער נאך יארן ווי פארבענקט נאך דעם היימישן, גייט ער אריין אין די קירכע פון אלע הייליקע, און דער גלח גאלעווסקי באשפריצט אים מיט הייליק וואסער און איז אים משנה שם. האט אזוינער געהייסן חיים שלמה, באקומט ער דעם נאמען פראנטשישעק סאלעזי, איז זיין מעטריקע נאמען הערש, בלייבט ער שוין הענריק. נאר די ביינעמער ווערן נישט געענדערט, לעווענטאל בלייבט לעווענטאל, נוסבוים איז נוסבוים, אט אזוי ווערט באציאונג צו דער קירכע א היימישע, כמעט א פאמיליארישע. צו וואס גיין אין פרעמדע קירכן אז דא איז אלץ אזוי נאנט און באקאנט נאך פון די יוגנט יארן? גאר אין א זייט ליגט דאס מאריאנסקע געסל. דא דערגרייכן קוים די קלאנגן פון רוישיגן גזשיבאוו. די איינוואוינער האבן דא געלעבט פון שטענדיג אן שטיל באשיידן ביז ביז די צייטן האבן זיך געענדערט און דער נאמען מאריאנסקע האט אנגעהויבן קלינגן אין אלע עקן פון דער פוילישער רעפובליק. דאס מאריאנסקע געסל איז געווארן מער פאפולער ווי די נאלעווקעס, מער פאפולער ווי דער מיניסטער גראבסקי איז אויף די קרעסן, האט דער נאמען מאריאנסקע געוועקט נייע האפנונגען. אין יענעם יאהר האבן טאג-איין טאג-אויס דורכ'ן גזשיבאוו געשטראמט אין מאריאנסקע געסל אריין הונדערטער מענטשן, דאס הויז נומער צען איז פון די פריעסטע מארגן שעהן ביז אין שפעטן אוונט געווען ממש באלאגערט. דער פאלעסטינע אמט האט מיט זיך פארגעשטעלט א קליין מלוכה'לע. אויף עטליכע שטאקן זענען געווען צוזאמענגעפרעסט פארשידענע אפטיילונגען. ס'האט געמאכט דעם איינדרוק פון א מין אויסערן-מיניסטעריום, א שיפסגעזעלשאפט, קאנסולאט און עמיגראציע ביורא צוזאמען. ביי די טירן זענען אנשטאט פאליציי געשטאנען די וואזשנעס און געקעמפט מיט די עולים וואס האבן שוין נישט געהאט קיין געדולד צו זיצן און ווארטן אינדערהיים אויף די סערטיפיקאטן און דרישות, מען האט זיך געשטויסן צו די מחלקות אין יעדער אזא מחלקה איז זיך געזעסן דער לייטער און מעשה בעל הבית אויסגעהערט די שטייענדיגע אידן און פרויען גלייכגילטיג און טרוקן האט געקלונגן דער ענטפער יא

די ענגלישע קאנטראל איז געווען די הויפט זארג און גרעסטע מאטערניש פון יעדן עולה. לוי איז געשטאנען א צעטומלטער, דאס ערשטע וואס האט זיך אין דער גרויסער ענגשאפט געווארפן אין זיינע אויגן און דערפרייט זיין נשמה זענען געווען די העברעאישע אויפשריפטן. עס האט אויף אים א ווייע געטאן מיט ארץ ישראל'דיגער לופט, און א טיפער ציטער איז דורך איבער זיין לייב. אט דערנענט ער זיך שוין אין גלות צו זיין אידיאל. זיין חלום ווערט א ממשות'דיגע זאך. פלוצלינג האט זיך אבער די כמארע אראפגעלאזט אויף זיין פנים און צעשטערט דעם דערהויבענעם איינדרוק. לוי האט באמערקט אזוינס וואס ער האט קיינמאל קיינעם נישט געקאנט מוחל זיין. די העברעאישע אויפשריפטן זענען געווען נישט גענוי על פי דקדוק. הייסט עס אז דא, אין דעם מקום קדוש, לוי האט שטענדיג געדרינגן אז די הייליגסטע זאך איז ישוב ארץ ישראל און במילא ווערט יעדעס ארט וואס האט א שייכות צו דער מצוה הייליג. דא זיצן מענטשן וואס קענען נישט לשון קודש ווי געהעריג, ס'איז געווען פאר אים א שווערער קלאפ, אבער באלד איז אלץ קלאר געווארן, עס האט אים פארקלעמט ביים הארץ, הינטער די אפצוימונגען ביי די פענסטערלעך זענען געזעסן ביי די טישלעך מיידלעך און יונגעלייט אן און מיט וואנצעלעך, פון אלע זייטן האט זיך געהערט א קלינגענדיג געלעכטער. דאס געשפרעך איז געפירט געווארן אין א פרעמדער שפראך. זאטע און צופרידענע פנימער ריהיגע אויגן האבן געקוקט מיט גלייכגילטיגקייט און גרינגשעצונג אויף די עולים. די טעלעפאנען האבן כסדר געקלינגן. צו לוי'ס אויערן האבן זיך דערטראגן אפגעהאקטע ווערטער וועגן דאלארן, פונטן, זלאטעס. עס האט אויסגעזעהן ווי די אלע באאמטע אינטערעסירט נאר איין זאך, דער קורס אויף דער גילדע ביי די קאסע. איז געשטאַנען אַ פֿרױ פֿון מיטלן עלטער, זי האָט װײנענדיק אַרײַנגערעדט אין פֿענצטערל. האָטס גאָט אין האַרצן, כ'האָב אײַנגעצאָלט פֿאַר אַ האַלב יאָר צוריק האַנטגעלט אױף שיפֿסקאַרטן, רעכנט איר מיר לױטן הײַנטיקן קורס פֿון דאָלער? איר נעמט דאָך בײַ מיר צו אַ דריטל פֿון דעם, װאָס איך פֿאַרמאָג. דער עולם אין דער רייע האט נישט געהאט קיין געדולד, און די פרוי, נישט דערווארטנדיג זיך קיין ענטפער פון קאסירער, איז אפגעשטויסן געווארן אין א זייט, מען האט זי געטרייסט, אומזיסט אייער טירחא אידענע, ס'וועט אייך גארנישט העלפן, איר זענט נישט איינע, זיי טענה'ן כלומר'שט אז זיי האלטן די גאנצע צייט אין זלאטעס. ביי די מחלקת העבודה זענען געשטאנען יונגן און געווארט אויפן עקזאמען, דערווייל האבן זיי זיך געגרייט, געדענק שמואל, אויב מען וועט דיך פרעגן ווער עס איז דער פירער פון די פועלי-ציון, זאלסטו ענטפערן וועלכע פועלי-ציון, די רעכטע צו די לינקע. א מיידל מיט א טיכל אויפן קאפ, קענטיג פון דארף איז צוגעגאנגען צו לעווין, זיין אויסזעהן האט ערוועקט ביי איר צוטרוי. אפשר קאנט איר מיר זאגן ר' איד וואס איז דער אונטערשיד פון א מושב עובדים און א קבוצה? און נאָך אַ ווײַלע, ווי זי וואָלט זיך וועלן אויספֿײַנערן, איך פֿאָר צו מײַן ברודער קיין עין-חרוד. אין דער מינוט איז פֿון איינעם פֿון די צימערן אַרויסגעלאָפֿן מיט אַ געשריי אַן עלטערער ייִד מיט אַ גרוילעכער באָרד, ער האָט געסטראַשעט מיט די פֿויסטן, געדענקטס, ס'וועט אײַך נישט אַזוי גלאַט דורכגיין! מ'עט עס באַשרײַבן אין די בלעטער און מאַכן אַ קאָמיסיאָן. אַלץ וועט מוזן ווערן אויסגעפֿאָרשט, אַ דין-וחשבון וועט איר אָפּגעבן פֿון יעדן דאָלער און פֿון יעדן פֿונט. די טיר האט זיך פארהאקט, איינער פון די ארדנער האט אוועקגעפירט דעם צוהיצטן איד אן א זייט, אויב איר וועט מאכן סקאנדאלן וועט מען אייך אראפווארפן פון די טרעפ. לעווי האט זיך געמאכט א וועג דורכן עולם, ער האט געטראכט. יעדע זאך זעהט אויס אין רעיון אנדערש ווי אין דער אמת'ן. זיין חלום שפינט זיך צענדליגער יארן, ער איז געווארן א טייל פון זיין הארץ, א פערטל יאר הונדערט האט ער געווארט אויף דעם מאמענט, אין ראָזע פֿאַרבן האָט זיך אים די צײַט פֿאָרגעשטעלט, און אָט איז זי געקומען, משיחס צײַט. ס'איז אָבער נישט דער זונאױפֿגאַנג אױף װעלכן ער האָט געװאַרט, נישטאָ דער פֿלאַם װאָס זאָל אַרומכאַפּן אַלעמען, דאָס גאַנצע פֿאָלק. עס פֿעלט עפּעס. זאָל עס זײַן דאָס פֿאָלק אָדער די מנהיגים, די פֿירער? עמעצער איז דא שילדיג, אבער אפשר איז דא שילדיג דאס לעבן, דאס וואכענדיגע לעבן וואס וועגט און מעסט, ציילט און רעכנט, און ווער ווייס אויב דארטן אינעם הייליגן לאנד וועלן אידן נישט זיין אין גלות איינע ביי די אנדערע. זאל טאקע יידל מלמד זיין גערעכט אז אלץ איז חומריות, אבער ווי זיי רופן עס מאטעריאליזמוס, אלץ איז דער בויך, און די נשמה, דאס הארץ, וואס צאפלט אלץ אזוי אין אים, פארוואס גייט ער אויס אין בענקשאפט נאך ציון? יענער שמאלער פאס ערד ביי די ברעגעס פון ים התיכון, וועגן וועלכן יהודה הלוי האט געזונגען, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, וואס זאל ווערן פון דעם לאנד?

און לעװי האָט דערפֿילט אַ שטאַרקן שטױס אין דער זײַט, נעבן איז געשטאַנען אײנער פֿון די װאָזשנעס, אַ יונג מיט אַ מגושמדיק פּנים, געקוקט מיט רוצחישע אױגן, װאָס פּלאָנטערט איר זיך צװישן די פֿיס? דרײט זיך אַרום, װי אױפֿן עולם התּוהו, נעמט די פֿיס און מאַכט זיך אין װעג אַרײַן, דאָ זענען די טרעפּ! לעװיס געדאַנקען האָבן זיך איבערגעריסן, דאָס בלוט האָט אים אַ זעץ געטאָן אין פּנים אַרײַן, ער האָט געװאָלט אַזאַ אײנעם זאָגן אַ פּאָר װערטער און לערנען מיט אים אַ פּרק ציונות,

מאַדאַמען און יונגע געפֿאַרבטע װײַבלעך אין קורצע קלײדער. װאָס האָבן זײ, די בכּבֿודע טאַטעס פֿון קינדער, געפֿירט אױף די הױכע שטאָקן, געלאָזט זײ שטײן גאַנצע שעהן אין די קיכן, נעבן די לאַכנדיקע דינסטן, און באַװיליקט מיט חסד צו קױפֿן בײַ זײ פּראָװינצער פּוטער, פּראָװינצער מילך און פֿלײש און בײנער. אַנשטאָט געלט, האָט מען זײ געגעבן קװיטעס און געשיקט צו די מענער אין די סקלאַדעס און מאַגאַזינען אױפֿמאָנען פֿאַר דער סחורה. האבן זיך די אייזן און מעל סוחרים געבייזערט אויף די פראווינצער פאר דעם פארדרייען זיי דעם קאפ, און האט זיך א בכבוד'יגער איד מיט בארד און פאות אוועקגעשטעלט ווי אן עני בפתח, מאנען דעם חוב, האט מען אים פיל מאל אנגענומען פאר א וואנדערדיגן מגיד אדער א רב'ל אן א שטאט, פאר ראש ישיבה אין דער געגנט פון שער הברזל, נישט איינמאל האט דער אויפגעקומענער שיפטאלן און פלוימען סוחר פון סקוזשאנע אדער פשעכאדניע געסל באפוילן די משרתים צו הייסן גיין די פראווינצער, פלעגן פארקומען אזעלכע געשפרעכן. איך בין געקומען מאנען פארן פלייש, ס'קומט מיר פאר עסנווארג. איר וועט קומען ר' איד אויף דער נאכט, נישטא איצט קיין צייט צו אזוינע געשעפטן. די לעצטע קאליע גייט אפ זיבענע. נו, וועט ער נעמען אן עקסטרע סאמאכאד. די משרתים צולאכן זיך און דער איד גייט ארויס מיט הכנעה, זוכט זיך אויס עפעס א בית מדרש אין דער נאענט אונטערצואווארטן אדער איבערצונעכטן די פאר שעה און דערווייל אריינקוקן אין א ספר. האלב פלוינע האט געלעבט פון וויוואז. צוערשט האבן זיך צו דער נייער פרנסה גענומען געמיינע מענטשן, דערנאך קליינע סוחרים און מיטעלע באלעבאטים. צום סוף האט עס שוין דערגרייכט צו ציקלעב'ס משפחה. אזוי אז שיכור'ס לייט האבן זיך אנגעהויבן שרעקן אויף אן אמת אז די רייע קומט אויך אויף זיי, און באלד וועט פלוינע בלייבן אן פאר און אן יחוס. חיים שיכור'ס האט שוין אנגעהויבן צו פילן אז מיט אידן האלט שלעכט, און א פחד איז אים באפאלן איבערן ציונות וואס פארשפרייט זיך אין פלוינע אלץ שטארקער און שטארקער, און ער איז נישט בכח עס איינצוהאלטן. דאס שלעכטס האט שוין דערגרייכט כמעט צו זיינע שוועלן,

דערווייל האבן יענע יעדן מאנטאג זיך פארמאכט נייע געוועלבער, און אין מארק האט מען געזען אינמיטן דער וואך פארריגלטע טירן און פארהאקטע לעדן. די גאסן-זיצערינס האבן דערלעבט נקמה אין די גבירים און אנגעהויבן צו טראכטן וועגן צוקומען צו א שטיקל תכלית און דינגן זיך אויף די עלטערע יארן א שטיקל געוועלבער אין אין מאַרק איז געװאָרן אַלץ שטילער און שטילער. דערפֿאַר אָבער האָט אױפֿגעלעבט דער װאָקזאַל. אַם מײנסטן, דעם ערשטן און דעם פֿופֿצנטן. בײַ דער באַן-קאַסע זענען געשטאַנען שורות באַלעבאַטים און געװאַרט, ביז דער קאַסירער װעט באַװיליקן זײ אַרױסצוגעבן אַ חודש ביכלעך קײן װאַרשע. אבער דער וויצע פרעזיס פון קאמיטעט צו פארפוילישן דעם האנדל אין פלוינע זיצט ביים קליינעם באן פענסטערל און איילט זיך נישט, ער איז פארנומען מיט די דראבנע מטבעות וואס פעלן אים שטענדיג אויס ביים געבן א רעשט, און מען זעהט באשיינפערליך אז דאס ארויסגעבן חודש ביכלעך אויף וויוואז האלט דער פאן זשיעראנסקי פאר א באזונדער טרחה. בייגט זיך א יידל צו צום פענסטערל און רעדט אריין א בקשה, פאניע, כ'דארף א חודש ביכל! קוקט אויף אים דער קאסירער מיט אפאר קאלטע אויגן, פארשפיצט ארויף די וואנצעס און מאכט א שטרענגע מינע. דעם קאנצעסיאנער באפאלט א שרעק, באלד בארואיגט אים אבער פאן זשיעראנסקי, וועסט קומען צו מיר אהיים ביינאכט וועט מען די זאך גענוי איבעררעדן. און געלינגט עמיצן נאך אין דער זעלבער וואך צו באקומען דאס באן ביכל, פילט ער זיך גליקליך. אין פלוינע פלעגט מען זאגן

אין דעם אנדערן קערבל, פוטער? פלוינער פוטער האט א שם, נו, וועט מען פרואוון. אז איר ווילט דווקא איך זאל פון היינט אן ווערן אייער קונה. העי, לעאן! פיר ארויף דעם איד צו דער פאניע, און זאג אז איך האב געהייסן קויפן. אין מאגאזין זענען אריין צוויי יונגע פאניס איינקויפן סחורה פאר דער פלוינער ספולקע. דער סוחר האט א זיפץ געטאן אזוי אז פייוויש זאל הערן, זיך העפליך פארנעיגט פאר די פאניס, און אַרונטער אונטערן בופֿעט. פֿײַוויש איז נאָכגעגאַנגען דעם משרת טריט בײַ טריט. נאָך פֿאַראַיאָרן פֿלעגט ער דעם בחור מיט דעם גלאַנציקן דאַשיק איבערלאָזן ביר-געלט יעדעס מאָל, װען ער פֿלעגט אים צופֿירן אַ דראָזשקע פֿאַר אָפּפֿאָרן צו דער פּלוינער באַן. און איצט, אַך, װי שנעל דאָס דרײדל האָט זיך איבערגעדרײט! איצט איז ער אָנגעװיזן אױף זײַן חסד. לעאן האט אים צוגעפירט צום טויער, ער האט שוין נישט געהאט קיין צייט און געדולד, איז פייוויש אליין ארויף אויפן גארן, נאך יעדער שורה טרעפ האט ער זיך אפגעשטעלט און זיך דערמאנט אן עפעס, און יעדעס מאל האבן די קיישלעך אים א צי געטאן און אראפגעצויגן אלס נידריגער און נידריגער. פייוויש זיצט אין קיך, אנגעלענט אויף ליידיגע קיישלעך, די קריסטליכע דינסט דערלאנגט אים א גלאז טיי, זאל ער טרינקן? אין האלז איז אים טרוקן, אלץ איינס טראכט פייוויש דעם רב'ס, דער דורשט איז גובר. פלוצלינג הייבן אן צו קלינגן די גלאקן אויף גזשיבאוו, אויף דער לעש, אויף סענאטארן גאס, אזויפיל גלאקן מיטאמאל, ווי אויף א חאגע, יעדער קלונג רייסט ביי אים ארויס עפעס אייגנס, אדער פרעמדס, ניין, פרעמדס, אבער דאך אזוי אייגנס, פייווישן ווערט ענג אין דער גרויסער שטאָט, ער וויל אַנטלויפן פון דעם קלינגעריי, אַנטלויפן פון זיך אַליין. איז נישטאָ קיין אָרט אויף גאָטס וועלט פאַר אַ מענטשן, וואָס וויל פון זיך אַליין אַנטלויפן. און ער דערמאָנט זיך, דערמאָנט זיך און וויל פאַרגעסן. אָן טויטע פאַרגעסט מען. ער איז דאָך שוין נאָך מילין שבעה געזעסן. אָן טויטע? זײַן בלוט איז און פֿלייש. זײַן מילע און די גלאָקן קלינגען אַלץ, קלינגען, ווילן נישט אײַנגעשוויגן ווערן. אין עק גאַס, צווישן דעם אָנגעלאָפֿענעם עולם, שטויסט זיך דורך אַ פּראָווינצער ייִד מיט ליידיקע קוישלעך און בלעכן. פֿון ביידע זײַטן גאַסן שטייען שורות מענטשן צונויפֿגעדרענגט, עס הערט זיך אויסרופֿן, מע פֿירט זיי! אַוועק אָן אַ זײַט! קאָנע פּאָליציי! ס'איז אָנגעפֿאָרן די װאַך. צװײ שורות פֿערד אין דער זײַט עפּעס שאַרפֿס און בלאַנקענדיקס, די מאַסע װערט צונױפֿגעשטױסן צו טראָטואַרן. אין דער מיט, צו פֿיר אין אַ שורה גײען יונגע לײַט מיט פּעקלעך אױף די אַקסלען. עס זעען זיך פֿרױען-פּענימער. װײַזט זיך אױס, דאָס ערשטע מאָל אין װאַרשע. זײ קוקן מיט פֿאַרגאַפֿטע אױגן און אָפֿענע מײַלער אױף די הױכע שטאָקיקע הײַזער. פֿײַװיש קוקט זיך גוט אײַן אין די פּענימער, די אויגן זוכן, נישטערן, און די שלייפן קלאפן, הא? א פלוינער? נאך איינער? נאך איינער? און דארטן אינדערמיט דאכט זיך, ס'דאכט זיך אים נאר, אדער זאל דאס זיין טאקע אמת, איז דאס מעגליך? זיין זון? און טונקלקייט פאלט אויף זיינע אויגן, ער זעהט שוין גארנישט, ער הערט בלויז וואס דאס קלאפן פון די פערד פאדקעוועס ווערט אלץ ווייטער און ווייטער. אויפן וועג אהיים. הא, לייבי? פייוויש האט געקוקט אויף לייביס קוישלעך, יענער האט פארשטאנען דעם מיין. דאס לעצטע מאל כ'ווער אויס פלוינער שוין געקומען פאר מיר די צייט פון עליה. ער האט פייווישן באטראכט מיט רחמנות. און ביי מיר איז עס דאס ערשטע און דאס לעצטע מאל, יא, דאס לעצטע מאל. פייוויש האט פונעם פענסטער פון לויפעדיגן וואגאן ארויסגעשליידערט די בלעכן און די קוישן, געקומען קיין פלוינע ריין, אָבער טיף אין האַרץ האָט געעגבערט, און װוּ איז דער פּשוט נבֿלה בשוק? יאָ, פֿײַװיש האָט זיך אַצינד אַלײן געפֿילט װי אָפּגעשינדן, נאַקעט, אָן הױט, בלױז די עצמות, װאָס האַלטן זיך נאָך צוזאַמען. אין שטיבל האָט מען זײַן טיש אָנגעהױבן אױסמײַדן. אַלײן תמיד אליין פלעגט ער אפזיצן פונדערפרי ביז שפעטן אווענט. אמאל האט זיין בליק זיך באגעגנט מיט פנחס'לען. יענער האט זיך פארשעמט. אויך זיין ווייב איז אצינד שוין געפארן אויף חודש ביכל. אבער ביסלעכווייז זענען זיי געווארן ידידים, די בעסטע גוטע פריינט. געמאכט שותפות מיט די צרות, געבאדן זיך און געווייקט אין מרה שחורה, ווי אמאל, די חלה אין פיש-יויך. אין שטאט האט מען געשמועסט אז ביידע גייען אויס פאר נויט.